בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף נ ג, מיר הייבן אן דף נ ג עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך, חסידים ואנשי מעשה, האמער געזען די משנה, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם, און שטייט דארט ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות, אז די חסידים ואנשי מעשה אין בית המקדש ביים שמחת בית השואבה, האבן געזאגט דברי שירות ותשבחות, זאגט אונז די גמרא א ברייתא, וואס איז דאס די דברי שירות ותשבחות? תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, יש מהן אומרים, אשרי ילדותנו, שלא ביישה את זקנותנו, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט, וואויל איז פאר אונזערע יונגע יארן וואס האט נישט פארשעמט אונזערע עלטערע יארן, וואס טייטש זיי האבן נישט געטון עבירות ווען זיי זענען געווען יונג, ממילא האבן זיי זיך נישט מיט וואס צו שעמען ווען זיי זענען אלט, ווער פלעגט זאגן אזעלכע ווערטער? אלו חסידים ואנשי מעשה, וואס רש י זאגט חסידים כל חסיד הווה חסיד מעיקרו, מען רעדט דא פון אזעלכע וואס פון ווען זיי זענען געווען קליין זענען זיי אלע געווען ערליך, און ממילא האבן זיי געקענט זאגן אזעלכע ווערטער, ויש מהן אומרים, ס'געווען וואס האבן געזאגט אן אנדערע נוסח, ס'געווען וואס האבן געזאגט אשרי זקנותנו, שכפרה את ילדותנו, וואויל איז אונזערע עלטערע יארן, וואס מען פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין וואס האט מכפר געווען אויף די עבירות וואס מיר האבן געטון ווען זענען געווען יונג, ווער פלעגט זאגן די ווערטער? אלו בעלי תשובה, די בעלי תשובה וואס זענען נאר ערליך געווארן ווען זיי זענען געווארן עלטער, האבן געזאגט א צווייטע נוסח על כל פנים, אלו ואלו אומרים, ביידע סיי די חסידים ואנשי מעשה, און סיי די בעלי תשובה האבן ביידע געזאגט אשרי מי שלא חטא, וואויל איז פאר איינער וואס זינדיגט נישט וואס האט נישט געזינדיגט, ומי שחטא, און דער וואס האט יא געזינדיגט ישוב וימחול לו, זאל תשובה טון און דער רבונו של עולם וועט אים מוחל זיין. זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן, ווען הלל הזקן האט זיך געפריידט ביים שמחת בית השואבה האט ער אזוי געזאגט, האט ער געזאגט כביכול בשם דער רבונו של עולם כאילו דער רבונו של עולם זאגט אז אם אני כאן, טאמער דער רבונו של עולם איז דא אין בית המקדש, דעמאלטס הכל כאן, קענען אלע קומען זענען טאקע אלע אידן דא, ואם איני כאן, טאמער חס ושלום אידן וועלן זינדיגן די רבונו של עולם איז נישט אין ביס המקדש? מי כאן? וועט ווער קענען קומען בית המקדש אז ס'וועט נישט זיין קיין בית המקדש קיינער וועט נישט קענען קומען זאגט די גמרא נאך א מימרא פון הלל הזקן הוא היה אומר כן למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי ס'טייטש א פלאץ וואס איך האב ליב די בית המדרש די בית המקדש איז דארט טראגן מיר מיינע פיס און ער האט ווייטער געזאגט בשם די רבונו של עולם כביכול כאילו אם אתה תבוא אל ביתי אז טאמער דו וועסט קומען ביתי מיינט אין שטוב פון רבונו של עולם בית המקדש אני אבוא אל ביתך וועט די רבונו של עולם גיין צו דיר אין שטוב דיר בענטשן אם אתה לא תבוא אל ביתי אני לא אבוא אל ביתך שנאמר שטייט אין פסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך אז איינער וואס גייט אין בית המקדש איז די רבונו של עולם גייט צו אים אין שטוב אים בענטשן זאגט די גמרא נאך א מימרא פון הלל הזקן וואס ווערט דערמאנט משניות אין אבות אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים הלל הזקן האט געזען א גלגולת א ביין פון א קאפ וואס שוועבט אזוי אויף די וואסער, און ער האט דערקענט אז דאס איז די ביין פון א רוצח, אמר לה, האט ער געזאגט פאר דעם ביין, על דאטפת אטפוך, אויף דעם וואס דו ביסט געווען א רוצח, און דו האסט געמאכט אנדערע קעפ שוועבן אויף די וואסער, איז פאר דעם האט מען דיר אויך געהארגעט, און יעצט שוועבט דיין קאפ אויף די וואסער, ומטיפיך יטופון, און די רוצחים וואס האבן דיר געהארגעט צום סוף עלן זייער קעפ אויך שוועבן אויף די וואסער וואס טייטש מ'עט זיי אויך הארגענען מידה כנגד מידה זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן האט ר' יוחנן געזאגט רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה די פיס פון א מענטש זענען ערבים אויפן מענטש וואס טייטש זענען ערבים צום רבונו של עולם אז לאתר דמיתבעי תמן מובילנן יתיה אז דארט ווי די מענטש דארף שטארבן ווי ס'באשערט די מענטש זאל שטארבן עלן די פיס פון די מענטש אים אהינפירן ס'טייטש דער מענטש שטארבט אויפן פלאץ ווי דארט דארף ער טאקע שטארבן, און די גמרא פארציילט א מעשה, הנהו תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה, ס'איז געווען צוויי כושיים, כושיים זאגן די מפרשים נישט שווארצע נאר שיינע מענטשן, ס'איז א לשון סגי נהור, וואס די צוויי זענען געווען אליחורף ואחיה בני שישא, דאס איז געווען זייער נעמען, און זיי זענען געווען סופרים דשלמה הוו, זיי זענען געווען די סופרים פון שלמה המלך, יומא חד חזייה למלאך המוות דהוה קא עציב, ס'איז געווען א טאג וואס שלמה המלך האט געטראפן די מלאך המוות, האט ער געזען די מלאך המוות איז טרויעריג, אמר ליה, האט ער געזאגט פארן מלאך המוות, אמאי עציבת, פארוואס ביסטו טאקע טרויעריג, אמר ליה, האט דער מלאך המוות אים געזאגט, דקא בעו מינאי הני תרתי כושאי דיתבי הכא, ווייל מען וויל פון מיר אין הימל, מ'איז תובע פון מיר אין הימל, אז איך זאל ארויפברענגען די צוויי, די אליחורף ואחיה בני שישא, ס'האט שוין געקומען זייער צייט צו שטארבן, און איך קען זיי נישט נעמען, איך קען זיי נישט הרג'נען. יעצט למעשה, אין רשי שטייט, די סיבה וואס ער האט נישט געקענט הרג'נען די צוויי, איז ווייל ס'געווען באשערט אז די פלאץ וואו די צוויי דארפן שטארבן, איז ביים טויער פון שטאט לוז, און זיי זענען נישט דארט געווען, זיי זענען נישט אהינגעגאנגען, און במילא האט די מלאך המוות זיי נישט געקענט הרג'נען. נאר וואס דען, ווי די מהרש"א שמועסט אויס, אז שלמה המלך האט געמיינט אז די סיבה וואס די מלאך המוות, טרויערט אז ער קען זיי נישט הרג'נען איז ווייל זיי זענען אזעלכע שיינע מענטשן קען דער מלאך המוות האט נישט קיין הארץ זיי צו הרג'נען און במילא שלמה המלך האט דאס געהערט מסרינהו לשעירים ער האט איבערגעגעבן די צוויי פאר שדים שלמה המלך איז געווען דער מלך אויך אויף די שדים האט ער געהייסן די שדים זאלן טראגן די צוויי שדרינהו למחוזא דלוז ער זאל זיי טראגן קיין לוז ווייל אין לוז האט דער מלאך המוות נישט געהאט קיין שליטה און במילא האט ער געוואלט די צוויי ראטעווען ער עט זיי שיקן קיין לוז דארט עט די מלאך המוות זיי נישט קענען הרג'נען, כי מטו למחוזא דלוז שכיבו, ברגע וואס זיי זענען אבער אנגעקומען צום טויער פון שטאט לוז איידער זיי זענען אריין אין לוז, זענען די צוויי געשטארבן, ס'טייטש דער מלאך המוות האט זיי גענומען, למחר, צומארגנס, חזייה מלאך המוות דהוה קבדח, האט שלמה המלך געזען אז דער מלאך המוות פרייט זיך, אמר ליה, האט אים געזאגט אמאי בדיחת, וואס לאכסטו, וואס ביסטו אזוי פרייליך, אמר ליה, האט דער מלאך המוות געענטפערט, באתר דבעו מינאי,

כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור, האט גענומען אכט פאקלען פייער, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו, ער האט געווארפן איינס און געכאפט איינס אזוי געדזשאגלט, איינס האט נישט צוגערירט די צווייטע. נאך א זאך, וכשהוא משתחווה, ווען ער האט זיך געבוקט אין בית המקדש, נועץ שני גודליו בארץ, האט ער אנגעכאפט די ערד מיט די צוויי פינגערס, ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף, און אזוי האט ער זיך געבויגן, זיין גאנצע גוף האט נישט צוגערירט די ערד, זיינע הענט האט נישט צוגערירעט, גארנישט האט נישט צוגערירט נאר צוויי פינגערס, און אזוי האט ער געגעבן א קיש פאר די ערד און ער האט זיך אויפגעשטעלט, ואין כל בריה יכולה לעשות כן, און ס'נישט געווען קיין איין מענטש אין גאנץ בית המקדש בשעת ס'ער דארט געווען וואס האט דאס געקענט טון נאר ער אליין, וזו היא קידה, און דאס ווערט גערופן קידה וואס מ'טרעפט אין פסוקים קידה, דאס מיינט קידה אז מ'בייגט זיך אראפ און די גאנצע גוף רירט נישט צו די ערד נאר די פינגערס, און די גמרא פארציילט לוי אחוי קידה קמיה דרבי, אז לוי האט געוויזן ווי מ'מאכט קידה פאר רבי ער האט עס אויך געקענט טון, ואיטלע, אבער ס'האט גורם געווען אז ער זאל אנהייבן הינקען, ווייל ווי רש"י זאגט, אז ער האט זיך נאר אנגעלאנט אויף די פינגערס, האט ער זיך נישט געקענט אויפשטעלן נארמאלערהייט, ער האט זיך נישט געקענט א שטופ טון מיט די הענט, פארוואס? ווייל ער האט נאר אנגעכאפט מיט די פינגערס, און ממילא די גאנצע וואג זיינע האט ער געדארפט לייגן אויף זיין מתניים, און דערפאר פארדעם האט ער אנגעהויבן צו הינקען, פרעגט אבער די גמרא, והא גרמא ליה? דאס האט עפעס גורם געווען אז לוי זאל אנהייבן צו הינקען? והאמר ר' אלעזר, ר' אלעזר האט דאך געזאגט אז לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, א מענטש זאל נישט רעדן שארפערהייט כביכול פארן רבונו של עולם, שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה, ואיטלע, וואס ס'איז געווען א גאר א חשובע איד וואס האט גערעדט זייער שארף כלפי מעלה, און ער איז הינקעדיג געווארן, און מנו, פון וועם רעדט מען? לוי, די גמרא פארציילט אין תענית, אז לוי האט גוזר תענית געווען אויף דעם ס'האט נישט גערעגנט, און ס'האט נישט אנגעהויבן צו רעגענען האט לוי גערעדט זייער שארף אויף דעם אז ס'רעגנט נישט, און ס'האט טאקע אנגעהויבן צו רעגענען אבער למעשה איז ער נענש געווארן מיט דעם אז ער האט אנגעהויבן צו הינקען, על כל פנים זעהן מיר אז ס'האט נישט צוטוהן מיט די קידה וואס ער האט דא געמאכט, נאר ס'האט צוטוהן מיט די הטיח דבריו כלפי מעלה. נאר וואס דען? ענטפערט די גמרא, הא והא גרמא ליה, ס'טייטש ביידע האבן גורם געווען, די עיקר וואס ס'איז נגזר געווארן אויף אים זאל אנהייבן צו הינקען איז ווען ס'איז געווען הטיח דבריו כלפי מעלה, און שפעטער ווען איז דאס געשעהן טאקע? ווען ער האט געמאכט די קידה פאר רבי, און ווי רש"י ברענגט דא, די גמרא אין שבת, נפל תורא חדד לסכינא, ס'טייטש אז אן אקס פאלט אראפ, הייב שוין אן אויסשלייפן די מעסער, ס'טייטש שעכט אים, ס'איז אזוי אז די אקס וועט זיך צוריק אויפשטעלן, עסט אים צוריק דארפן אראפלייגן איבערדרייען שעכטן, זעסט ער איז געפאלן, כאפ יעצט די הזדמנות און שעכט אים, די זעלבע זאך לוי האט געמאכט די קידה געווען א הזדמנות ער זאל דעמאלטס נענש ווערן, איז טאקע דעמאלטס אויסגעפירט געווארן דעם עונש, זאגט די גמרא ווייטער לוי הוה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני, לוי האט זיך אויך געשפילט ער האט געדזשאגלט אזוי געווארפן מעסערס פאר רבי, געווארפן איינס, געכאפט איינס, אזוי האט זיך נישט צושניטן, ס'איז געווען א גרויסע חכמה, האט ער דאס געמאכט פאר רבי, און ווי רש"י שמועסט אויס, ווייל רבי איז געווען א נשיא, און ער איז געווען שטארק אנגעצויגן, ס'האט אים וויי געטון אויף די צרות פון כלל ישראל, ממילא האט ער געוואלט משמח זיין רבי, און שמואל קמיה שבור מלכא בתמניא מזגי חמרא, שמואל האט אויך אזוי געדזשאגלט געווארפן פארן שבור מלכא געווען דער מלך פון פרס, מיט אכט גלאזערנע גלעזלעך פון וויין, און די וויין האט זיך נישט אויסגעגאסן, אויך געווען א גרויסע חכמה, אביי קמיה דרבה, אביי האט אויך זיך געווארפן פאר רבה, בתמניא ביעי מיט אכט אייער, ואמרי לה, בארבעה ביעי, ס'דא וואס זאגן מיט פיר אייער, זאגט די גמרא תניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, ווען מ'איז געווען דארט ביים שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו, האבן מיר נישט געשלאפן, ס'טייטש מען האט נישט געשלאפן במשך די גאנצע טעג פון יום טוב, כיצד? און ער זאגט אזוי רבי יהושע בן חנניה געווען א לוי, ממילא זאגט ער וואס איז געווען די סדר היום, שעה ראשונה, די ערשטע שעה פון טאג, תמיד של שחר, איז געווען די תמיד של שחר, און במילא האט ער געדארפט זינגען, ער איז געווען פון די משוררים פון די לוויים ביים תמיד של שחר, משם פון דארט איז מען געגאנגען לתפילה צו דאווענען שחרית, משם לקרבן מוסף, פון דארט איז מען געגאנגען מקריב זיין די מוסף, משם לתפילת המוספין, איז משמע אויך געווען דעמאלטס א תפילת מוסף אפילו מען האט טאקע מקריב געווען די מוסף איז אויך געווען א תפילת מוסף, משם לבית מדרש זענען זיי געגאנגען לערנען, משם לאכילה ושתיה, ס'איז געווען א סעודה יום טוב, משם לתפילת מנחה, משם לתמיד של בין הערביים, מכאן ואילך נאך די תמיד של בין הערביים, לשמחת בית השואבה, ער איז געווען אין שמחת בית שואבה א גאנצע נאכט, און צומארגנס עוד חו, און במילא גאנץ יום טוב איז ער נישט געשלאפן, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי והאמר רבי יוחנן, שבועה שלא אישן שלושה ימים, טאמער איינער מאכט א שבועה אז ער גייט נישט שלאפן דריי טעג, מלקין אותו, וישן לאלתר איז קודם כל געבט מען אים מלקות אויף דעם וואס ער האט געשוואוירן א שבועת שווא ווייל ס'איז נישט מעגליך נישט צו שלאפן דריי טעג און נאך די מלקות קען ער זיך גראד לייגן שלאפן על כל פנים אזוי זאגט ר' יהושע בן חנניה אז גאנץ יום טוב איז ער נישט געשלאפן אלא נאר די גמרא מפרש הכי קאמר לא טעמנו טעם שינה נישט געווען קיין ריכטיגע שלאף דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי נאר יעדער האט געדרימלט אויפן אקסל פונעם חבר ס'טייטש מ'איז נישט טיף געשלאפן אבער אוואדע עפעס איז מען געשלאפן זאגט די גמרא ווייטער מ'האבן געזען די משנה חמש עשרה מעלות ס'געווען פופצן טרעפ דארט וואס איז געגאנגען פון עזרת ישראל צו עזרת נשים, זאגט די גמרא אמר ליה רב חיסדא לההוא מדרבנן, דהוה קמסדר אגדתא קמיה, רב חיסדא האט געזאגט פאר עפעס א חכם דארט וואס האט מסדר געווען דברי אגדה פאר אים, אמר ליה, האט אים געזאגט שמיע לך הני חמש עשרה מעלות כנגד מי אמרם דוד, האסטו דען אמאל געהערט וואס איז די פופצן שיר המעלות דוד המלך האט געזאגט, קעגן וואס איז דאס געווען? אמר ליה, האט אים דער חכם געענטפערט, הכי אמר רבי יוחנן, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט, אז בשעה שכרה דוד שיתין, ווען דוד המלך האט געגראבן די שיתין אונטער די מזבח, וואס אונז האבן מיר געזען אז די שיתין איז דארט פון ששת ימי בראשית, איז טאקע רש"י זאגט צוויי פשטים, אדער אז די גמרא קריגט זיך אויף די פריערדיגע גמרא, און די גמרא האלט אז ס'איז נישט געווען דארט ששת ימי בראשית, נאר דוד המלך האט עס געגראבן, אדער טאקע ס'איז געווען ששת ימי בראשית, ס'האט זיך פארשטאפט, און דוד המלך האט עס צוריק אויפגעגראבן, על כל פנים ווען דוד המלך האט געגראבן די שיתין, קפא תהומא, איז די וואסער פון די תהום האט אנגעהויבן ארויפצוגיין, ובעי למשטפא עלמא, ס'האט געוואלט פארפלייצן די וועלט, אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן, האט דוד המלך געזאגט די פופצן שיר המעלות'ן, און די וואסער איז צוריק אראפגעגאנגען, פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי, חמש עשרה מעלות? יורדות מיבעי ליה, וואס טייטש שיר המעלות, מעלות איז דאך ארויף, פארקערט דוד המלך האט געזאגט די שיר המעלות און די וואסער איז אראפ פאסט נישט די לשון אמר ליה און ממילא טאקע דער חכם רופט צו רב חיסדא הואיל ואדכרתן מילתא הכי אתמר האסט מיר טאקע דערמאנט די מעשה געווען אביסל אנדערש אז וואס בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא די וואסער האט טאקע געוואלט פארפלייצן די וועלט ובעי למשטפא עלמא אמר דוד האט דוד המלך געזאגט מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא ומנח איז דא דא אפשר איינער וואס ווייסט צו איך מעג שרייבן איינע פון די שמות אויף א שטיקל חרס, און עס אריינווארפן דא אין די לאך וואס כ'האב געגראבן, אזוי אז די תהום זאל נישט פארפלייצן די וועלט, וואס טייטש בעצם דוד המלך האט געוואוסט אז מען מעג, נאר וואס דען, זיין רבי אחיתופל איז דארט געווען, ער האט נישט געוואלט זיין א מורה הלכה בפני רב, און במילא פארדעם האט ער געפרעגט צו איינער ווייסט. קיינער האט נישט געענטפערט, ליכא דקאמר ליה מידי, קיינער האט נישט געוואלט ענטפערן, אמר דוד האט דוד המלך געזאגט, כל דידע למימר ואינו אומר, יחנק בגרונו, דער וואס האט תשובה אויף דעם און ענטפערט נישט, זאל דערשטיקט ווערן. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו, האט אחיתופל זיך אנגערופן און האט געמאכט א קל וחומר, און גע'פסק'נט מיט די קל וחומר אז וואס? ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה, מה דאך צו מאכן שלום צווישן א מענטש און זיין פרוי זאגט די תורה, אז שמי, די נאמען פון רבונו של עולם, שנכתב בקדושה, ימחה על המים, ס'טייטש יעדער ווייסט ביי א סוטה אז דער מאן איז חושד די פרוי, נעמט מען די פרוי אין בית המקדש, מען שרייבט אראפ די פרשה סוטה דארט אויף א קלף, און מען צומאלט די קלף אין וואסער, און מען טרינקט אן די פרוי, און אזוי ווערט נתברר צו זי האט געזינדיגט צו נישט, על כל פנים, מען צומאלט דא די נאמען פון די אייבערשטער פון דעסטוועגן זאגט די תורה מען מעג דאס טון, פארוואס? כדי צו מאכן שלום צווישן א מאן און א פרוי, איז כל שכן לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה, ס'הייסט אוודאי מעג מען יעצט שרייבן די נאמען די שם אויף א שטיקל חרס, ווייל מען גייט דאך דא שלום מאכן אויף די וועלט אנישט עט די וועלט פארפלייצט ווערן, אמר ליה האט ער טאקע געזאגט פאר דוד המלך שרי, מען מעג אזוי טון, כתב שם אחספא, דוד המלך האט טאקע געשריבן די שם אויף א שטיקל חרס, און ווי רש"י שמועסט אויס רש"י ברענגט א מדרש אז די שטיקל חרס איז שוין דארט געווען בשעת בשעת'ן גראבן האט דוד המלך געטראפן א שטיקל חרס וואס איז געשטאנען אויף די חרס אז די חרס ליגט דארט פון ששת ימי בראשית, על כל פנים דוד המלך האט געשריבן די שם, ושדי לתהומא, עס אריינגעווארפן דארט אינעם תהום, ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי, און די תהום איז אראפגעגאנגען די וואסער איז אראפגעגאנגען זעכצן טויזנט אמה, כי חזי דנחית טובא, דוד המלך האט געזען אז די וואסער איז אזוי מין טיף אראפ, אמר, האט ער געזאגט כמה דמידלי טפי מירטב עלמא, וואס העכער די תהום איז, אלץ פייכטער די ערד איז, און יעצט אז ס'איז אזוי מין טיף אראפ, עט די ערד בכלל נישט האבן קיין פייכטקייט, עט נישט קענען וואקסן נארמאל פירות אמר איז יעצט האט ער געזאגט חמש עשרה מעלות די פופצן שיר המעלות ואסקיה חמש עשרה אלפי גרמידי און ס'איז צוריק ארויף פופצן טויזנט אמות ס'טייטש אראפ זעכצן ס'איז ארויף פופצן ואוקמיה באלפי גרמידי קומט אויס אז די תהום איז נידריגער פון די ערד מיט טויזנט אמה און דערפאר טאקע האט די ערד עפעס א פייכטקייט און ס'שטימט אויך דאס וואס דוד המלך האט געזאגט די פופצן שיר המעלות זאגט די גמרא אמר עולא האט עולא געזאגט שמע מינה איז געדרינגען פון דעם אז סומכא דארעא אלפי גרמידי טאקע אז די ערד, פון די ערד ביז די תהום איז דא טויזנט אמות אונטערשייד, איי פרעגט די גמרא והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא, מען זעהט דאך בפועל, מען גראבט אביסל אין די ערד און עס קומט גראד ארויף וואסער, עס איז נישט טויזנט אמות גערוקט, אמר רב משרשיא, ענטפערט רב משרשיא, ההוא מסולמא דפרת, דאס איז פון די סולם פון די לייטער פון פרת, וואס טייטש דער נהר פרת, דער טייך פרת, הייבט זיך אן גאר גאר גאר הויעך אויף א בארג, און ממילא ווי די וואסער פון פרת רינט אריין, איז דא אסאך לחץ, פרעשור, ווייל ס'קומט פון גאר א הויעכע פלאץ, און וואסער וואס קומט פון הויעך, קען אויך שפעטער צוריק ארויף פארן, און ממילא בבל איז געווען לעבן פרת, און ווי מ'האט געגראבן איז געקומען פון די וואסער פון פרת, אבער בעצם די מי התהום איז טויזנט אמה גערוקט פון די ערד. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, ועמדו כהנים בשער העליון שיורד, און די משנה זאגט אז ווען מ'איז אנגעקומען צום צענטן טרעפל, תקעו והריעו ותקעו, האט מען געמאכט א תקיעה תרועה ותקיעה. בעי רבי ירמיה, פרעגט יעצט רבי ירמיה, וואס מיינט דאס די צענטע טרעפל? ס'געווען פופצן טרעפ דארט, און די שאלה איז, למעלה עשירית, דנחית חמשה וקאי אעשרה, מען קען זאגן ס'מיינט די צענטע טרעפל פון אונטן, און במילא, מען איז אראפגעגאנגען פינף טרעפ, און דאס איז די צענטע טרעפל ווייל ס'איז צען פון אונטן, או דילמא, דנחית עשרה וקאי אחמשה אז פארקערט מען איז אראפגעגאנגען צען טרעפ, פינף טרעפ פון אונטן, תיקו זאגט די גמרא ס'בלייבט שווער. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אז. פון די נוסחאות מען האט דארט געזאגט אין בית המקדש, אמרו אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה משתחווים קדמה לשמש, ואנו לקה עינינו. איז אזוי, בעצם דער נוסח פון אבותינו שהיו במקום הזה אחורינו אל ההיכל ופניהם קדמה, דאס איז א נוסח פון א פסוק, דער נביא זאגט אין יחזקאל, ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש, אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה, אז אחוריהם די רוקן איז געווען צום היכל, ופניהם און די פנים איז געווען צו מזרח וואס טייטש אוועק פון היכל זאגט אונז די גמרא די גמרא ברענגט א ברייתא תנו רבנן ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם אל היכל השם ווייס איך דען נישט פארשטייט זיך אז די פנים איז צו מזרח איז די רוקן צום היכל אלא נאר מה תלמוד לומר אחוריהם אל היכל השם מלמד שהיו פורעין עצמן וואס טייטש ס'מיינט טאקע אז די זיי האבן אזוי ווייט געזינדיגט אז זיי האבן זיך ממש מגלה געווען פון אונטן זיי געגאנגען אנע בגדים ומתריזין כלפי מטה, און זיי האבן געמאכט צואה קעגן דעם בית המקדש, עד כדי כך איז געווען זייער עבירות דעמאלטס. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה די נוסח אז תנא קמא זאגט, די נוסח איז געווען אנו לקה עינינו, און רבי יהודה זאגט אז די נוסח איז געווען אנו לקה ולקה עינינו, א געדאפלטע לשון. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי מען מעג אזוי זאגן א געדאפלטע אנו לקה לקה עינינו? והאמר רב זירא, כל האומר שמע שמע, כאילו אמר מודים מודים. ס'טייטש מען טאר נישט זאגן שמע שמע צוויי מאל די פסוק פון שמע, אדער זאגן ביי שמונה עשרה מודים מודים, אזוי איין מאל נאכן אנדערן, מען מיינט נישט אינגאנצן מודים נאר די ווערטער, מודים מודים, פארוואס ווייל ס'קוקט אויס כאילו מ'איז מודה צו צוויי רשויות, כאילו מ'זאגט שמע צו צוויי געטער, וואס חס ושלום, און מילא טאר מען דאס נישט טון און מילא לכאורה דא אויך, מ'זאגט אנו לקה ולקה עינינו איז אויך משמע שתי רשויות, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא ניין דא איז אנדערש, אלא הכי אמרי, המה משתחווים קדמה, ואנו לקה משתחווים, ולקה עינינו מיחלות, אזוי איז רש"י גורס, וואס טייטש מען זאגט צוויי באזונדערע זאכן אויף יעדע מאל וואס מען דערמאנט די אייבערשטער'ס נאמען, קודם כל זאגט מען אנו לקה משתחווים, אז מען בוקט זיך צום באשעפער, און נאכדעם זאגט מען באזונדער ולקה עינינו מיחלות, און במילא הייסט עס נישט כאילו מען זאגט מודים מודים, אדער שמע שמע וואס איז צוויי מאל די זעלבע זאך, און פארדעם מעג מען דאס טון, זאגט די הייליגע משנה ווייטער. מ'האמער געזעהן די אלע מאל וואס מ'האט דערמאנט ביז יעצט די תקעו והריעו ותקעו מ'האט געבלאזן מיט די חצוצרות, זאגט אונז די משנה אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש, ס'איז קיינמאל נישט געווען אז מ'זאל בלאזן ווייניגער ווי איין און צוואַנציק תקיעות אין בית מקדש, יעדן טאג וואכן טאג יעדן טאג האט מען געבלאזן לפחות איין און צוואַנציק תקיעות מ'רעדט דא מיט די חצוצרות, ואין מוסיפין על ארבעים ושמונה, און ס'איז קיינמאל נישט געווען מער ווי אַכט און פֿערציק, ס'טייטש אזוי א תקיעה וואס די משנה דערמאנט דא די איין און צוואַנציק תקיעות מיינט נישט א סעט,

איז אויך געווען ניין, דריי מאל דריי, פארוואס ווייל בשעת מען האט געזאגט די שירה בשעת די תמידים האט מען געזאגט שירה, און אינמיטן שירה האט מען געמאכט דריי מאל הפסקה וואס איז געווען תקיעה תרועה תקיעה, מילא ניין, פאר יעדע וואס מען האט געזאגט שירה, ניין ביים תמיד של שחר, ניין ביים תמיד של בין הערבים, איז קודם כל האמיר שוין די חשבון פון איין און צוואַנציק וואס איז געווען יעדן טאג, ניין ניין מיט נאך דריי ביי פתיחת שערים, יעצט ווייטער זאגט די משנה וומסופין, א טאג וואס מ'האט געברענגט א קרבן מוסף שבת צו יום טוב, היו מוסיפין עוד תשע איז געווען נאך ניין, פארוואס מ'האט נאכאמאל געזאגט שירה, ובערב שבת, ערב שבת היו מוסיפין שש האט מען צוגעלייגט זעקס, שלש, להבטיל את העם ממלאכה, דריי צו זאגן פארן פאלק מ'זאל אויפהערן טון מלאכות איז געווען אביסל פריער, ושלש און שפעטער ממש ווען ס'איז געווארן שבת, להבדיל בין קודש לחול, צו זאגן פאר יעדעם איינעם אז שבת האט זיך אנגעהויבן. ווייטער ערב שבת שבתוך החג, ווען איז געווען די מערסטע תקיעות, ערב שבת וואס איז געפאלן סוכות, ס'טייטש ערב שבת חל המועד סוכות, היו שם ארבעים ושמונה, אין אזא סארט שבת איז געווען אַכט און פֿערציק תקיעות טייטש זעכצן סעטס פון תקיעה תרועה תקיעה, און די משנה רעכנט אויס, שלש לפתיחת שערים, וואס דאס איז געווען יעדן טאג, שלש לשער העליון, וואס דאס האט מען שוין געזען אין די משנה, אז ווען ס'איז קרא הגבר ס'איז געווארן אינדערפרי מ'האט געענדיגט די שמחת בית השואבה איז געווען תקיעה תרועה תקיעה, דאס איז געווען ביים שער העליון ווען מ'איז געשטאנען לעבן שער ניקנור, ווייטער ושלש לשער התחתון, ס'טייטש ווען מ'איז אנגעקומען אונטן ביי די טרעפ איז געווען א תקיעה תרועה תקיעה וואס מ'האט געזען מ'האט מאריך געווען ביז מען איז אנגעקומען צו די טויער קעגן איבער, בעצם פעלט דא איינע פון די סעטס, די תקיעה תרועה תקיעה וואס מען האט געמאכט אויפן צענטן טרעפ, דאס וועט מען שוין זען אין די גמרא, ווייטער ושלש למילוי המים, בשעת וואס מען האט אנגעפילט די וואסער און מען איז צוריק געקומען דורכן שער המים, האבן מיר אויך געזען אין די משנה דף מ"ח, אז עס איז געווען א תקיעה תרועה תקיעה, ושלש על גבי המזבח, ס'טייטש ווען מען האט זוקף געווען די ערבה ארום און ארום דעם מזבח, האמיר אויך געזען אין דף מ"ה אז ס'געווען תקיעה תרועה תקיעה, און ווייטער תשע לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים וואס דאס איז געווען יעדן טאג, ותשע למוספין ס'איז דאך געווען חל המועד, שלש להבטיל את העם ממלאכה, ושלש להבדיל בין קודש לחול, וואס דאס איז געווען יעדן ערב שבת, און מילא צוזאמען דאס איז זעכצן סעטס איז אַכט און פֿערציק תקיעות. זאגט די הייליגע גמרא, מתניתין דלא כרבי יהודה לכאורה אונזער משנה איז נישט ווי רבי יהודה, די משנה האט געזאגט אז די מינימום איז איין און צוואַנציק,

און ממילא רעכנט ער די סט פון תקיעה תרועה תקיעה ווי איינס, פארדעם זאגט ער זיבן מיט זעכצן, מה שאין כן ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד, אז תקיעה תרועה תקיעה איז דריי באזונדערע מצוות, און דערפאר רעכנט די חכמים ס'טייטש אונזער משנה איין און צוואַנציק מיט אַכט און פֿערציק. זאגט אונז די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז טאקע די טעם פון רבי יהודה אז תקיעה תרועה תקיעה איז איין מצוה, ווייל אמר קרא,

דעמאלט פארשטיי איך אז די תורה זאגט אז ווען דו נעמסט צאם די פאלק מאך נאר די תקיעה, מאך נאר די מצוה, אבער טאמער אלעס איז איין מצוה, ס'טייטש טאמער לויט רבי יהודה אז תקיעה תרועה תקיעה איז אלץ איינס, אויב אזוי וואס טייטשט די תורה זאגט מאך נאר א תקיעה, נישטא אזא זאך נאר א תקיעה, די מצוה איז אלעס צוזאמען, זאגט די גמרא ורבי יהודה, ההוא לסימנא בעלמא הוא דאתא, רבי יהודה קען דאס פארענטפערן, ער זאגט טאקע אז דארט ווען מ'האט צאמגענומען די פאלק, טאקע נישט געווען קיין מצוה, איז דאך געווען א סימן אז משה רבינו וויל רעדן, און מילא פארדעם זאגט די תורה מאך נאר תקיעה, אבער די מצוה איז נאר ווען זיי זענען צוזאמען, זאגט די גמרא ורבנן, סימנא הוא ורחמנא שויה מצוה, ס'טייטש טאקע די תקיעה איז א סימן, אבער די תורה האט יא געמאכט פון דעם א מצוה, און דערפאר קען מען ארייברענגען פון דארט אז תקיעה, תרועה תקיעה איז דריי באזונדערע מצוות, זאגט יעצט די גמרא, כמאן אזלא הא דאמר רב כהנא, ווען מ'וועט דא זען א מימרא פון רב כהנא, און די גמרא וויל וויסן ווי וועם שטימט עס, רב כהנא האט געזאגט אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, אז ס'טאר נישט זיין א הפסק צווישן די תקיעה און די תרועה, ס'טייטש נאר כדי נשימה אביסל א אטעם און געגאנגען ווייטער, ס'דארף זיין איינס נאכאנאנד, כמאן, ווי וועם גייט עס? כרבי יהודה? אוודאי כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט אז די אלע דריי תקיעה תרועה תקיעה איז איין מצוה, דערפאר טאר נישט זיין קיין הפסק, זאגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש פארשטייט זיך אזוי, זאגט גמרא ניין, ווייל מהו דתימא אפשר וואלט איך געמיינט אפילו כרבנן, אז בעצם רב כהנא'ס מימרא שטימט אויך מיט די חכמים, וואס די חכמים זאגן אז תקיעה תרועה תקיעה איז דריי באזונדערע מצוות, איי טאמער ס'דריי באזונדערע מצוות פארוואס טאר נישט זיין א הפסק, נאר וואס דען אוודאי מעג זיין א הפסק, א קליינע הפסק מעג זיין, אבער א ריזיגע לאנגע הפסק דאס טאר נישט זיין, לאפוקי מדרבי יוחנן, דאמר, רבי יוחנן זאגט ראש השנה אז שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, יצא, די דין איז ראש השנה דארף יעדער איינער הערן ניין תקיעות, תקיעה תרועה תקיעה, סיי ביי מלכיות סיי ביי זכרונות סיי ביי שופרות, למעשה רש"י צייכנט צו דאס וואס אונז מאכן מער איז ווייל אונז ווייס מיר טאקע נישט צו די ריכטיגע איז א שברים, צו די ריכטיגע איז א תרועה, אבער מדין תורה איז ניין בעצם גענוג. זאגט ר' יוחנן, אז טאמער מען הערט די ניין תקיעות, ניין שעה, ס'טייטש ממש ריזיג גערוקט איינס פון צווייטן, איז מען נאכאלץ יוצא. און מילא אפשר קען מען זאגן אז דאס זאגט רב כהנא, אז ניין, טאמער די הערסט תשע תקיעות בתשע שעות דאס איז א פראבלעם, אבער הפסקה קען אוודאי זיין מער ווי א רגע אויך, ס'טייטש מוז נישט זיין תקיעה תרועה תקיעה צוזאמען. און מילא קען ווייטער זיין רב כהנא גייט ווי די חכמים. קמשמע לן דאס איז דער חידוש אין די גמרא אז עס איז נישט אזוי אז די שיטה פון רב כהנא שטימט מיט רבי יהודה און ער זאגט טאקע אז ס'טאר קיין שום הפסק נישט זיין איי ואימא הכי נמי ווער זאגט דיך ענטפערט די גמרא ווייל אם כן מאי ולא כלום רב כהנא זאגט ס'טאר נישט זיין קיין הפסק ולא כלום אפילו א רגע אויך נישט דאס טאקע שטימט נאר מיט רבי יהודה ווייל לויט די חכמים מעג זיין עפעס א שטיקל הפסק ווייל תקיעה תרועה תקיעה איז דריי באזונדערע מצוות